ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף פ ה, עמוד ב. בעי רבה, האט רבה געפרעגט א שאלה, קיטע את ידו, ער האט אפגעהאקט זיין האנט, ולא אמדוהו, די בית דין האט נישט אפגעשאצט וויפיל די מזיק זאלן באצאלן, אזויפיל ריפוי, אזויפיל צער, אזויפיל שבת, נאכדעם שיבר את רגלו, האט ער צעבראכן די פיס איידער ער האט זיך אויסגעהיילט, ולא אמדוהו, מען האט נאך אויך נישט אפגעשאצט וויפיל די מזיק דארף באצאלן, נאכדעם סימא את עינו, ולא אמדוהו.

או דילמא אדער חדא חדא אמדינן, מ'טוט עס אפשאצן פריער וואס ער ווערט ווינציגער וועגן די יד, נאכהער וועגן רגל, נאכהער וועגן עין, ויהבינן ליה, מ'גיט אים. נפקא מינה, וואס איז מען לכאורה דא א חילוק? עס פאסט זיך ביי נזק נישט קיין שום חילוק, ווייל אויב מען האט שוין אפגעשאצט ידו, איז עס דאך שוין ווינציגער ווערט, און יעדע זאך האט דאך זיין אפשאצונג וויפיל עס פעלט פון אים, איז ממילא איז דאך יעדן מאל ווינציגער, איז דאך נישט קיין חילוק צו איך וועל אפשאצן אלעס מיט איין מאל, צו איך וועל אפשאצן יעדן מאל וויפיל עס איז ווייניגער, עט דאך אויסקומען די זעלבע זאך, ריכטיג? טאקע לגבי נזק איז נישט קיין חילוק, נאר ס'כאפט א חילוק דבעי למיתב ליה צער ובושת דכל חדא וחדא וועגן געבן אים דעם צער און בושת פון אפשאצן פון יעדן מאל צו פון איינמאל נהי זאל טאקע זיין דנזק וריפוי ושבת דכל חדא וחדא לא יהבינן ליה. וואס איז דער פשט? כ'גיב נישט פאר יעדע זאך, די טייטש איז אזוי, דכיון דקא יהיב ליה דמי כוליה, אויב ער גיט אים דמי כוליה איז דאך איז דאך ביי נזק איז דאך כמאן דקטליה דמי, איז גלייך כמאן דקטליה, איז פאסט זיך דאך שוין דא נישט צו זאגן. קיין שבת, און אויך ריפוי פאסט זיך דאך נישט צו זאגן, פארוואס פאסט זיך נישט צו זאגן קיין ריפוי, ער איז דאך נישט געווארן אויסגעהיילט, דארף ער אים געבן וויפיל ער טוט אים אויסהיילן. והא יהיב ליה דמי כוליה, אבער צער ובושת מיהת דכל חדא וחדא יהיב ליה, פאר יעדע זאך באזונדער, דהא הוה ליה צער ובושת. אדער מען גיט מיטאמאל דמי כולו און מען דארף צוקומען ווי דער ר"י זאגט גלאטיג, טא דער ר"י זאגט אזוי, דאס א זיכערע זאך, כאטש ביי דער ענדע חרשו דארף מען באצאלן צער און בושות און ריפוי פון יעדן זאך, נאר די חילוק איז נאר וועגן דעם אפשאצן, למשל ער האט אפגעהאקט ידו יום ראשון און מען האט ניט אפגעשאצט, און יום שני שיבר רגלו און מען האט ניט אפגעשאצט. און נאכער חרשו צי זאגן מיר עס ווערט גערעכנט מ'האט אלעס געמאכט מיט איין מאל און מ'שאצט אלעס אפ מיט איין מאל, אדער וויילע די חבלות זענען געווען בזה אחר זה טוט מען אפשאצן דעם ריפוי און דעם צער און בושות יעדע זאך באזונדער, און דעמאלט ווען מ'טוט עס אפשאצן באזונדער וועט ער קריגן אביסל מער. ואם תמצא לומר, אויב דו וועסט וועלן זאגן, כיוון דלא אמדוהו, ווייל מ'האט אים ניט אפגעשאצט, דעריבער ווערט עס אנגערופן ווי ער האט געמאכט אלעס מיט איין מאל, קא יהיב ליה דמי כוליה בהדי הדדי, וועט ער דארפן געבן דמי כוליה צוזאמען, וועל איך דאך פרעגן, אמדוהו מהו, מ'האט אים אפגעשאצט, אבער ער האט נאך נישט באצאלט, ווי איז דעמאלט דער דין? מי אמרינן צי זאגן מיר, כיוון דאמדוהו, מ'האט דאך שוין אפגעשאצט פריער אויף ידו און נאכער אויף רגלו, חדא חדא בעי למיתב ליה, מען דארף געבן לויט ווי מ'האט אפגעשאצט, או דילמא אדער כיוון דלא שילם ער האט נאך נישט באצאלט, יהיב ליה דמי כוליה דארף ער באצאלן אלעס, אפשאצן טוט מען אפשאצן אלעס מיט איין מאל, תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. בעי רבה האט רבה געפרעגט א שאלה, שבט, די שאדן איז נאר פון שבט, וויילע יעצט קען ער נישט ארבעטן, און שפעטער וועט ער קענען ארבעטן נארמאל, ער וועט ווערן פולקאם געזונט ווי פאר דעם נזק, אבער הפוחתתו בדמים, יעצט דא ווען א מענטש זעהט יעצט אז זיין האנט איז נישט געזונט, כאטש דער מענטש ווייסט אז שפעטער וועט ער ווערן געזונט, ער וויל זיך נישט אריינלאזן אין דעם ספק, ער וועט פאר אים ווי מען זאגט געבן ווינציגער. ריכטיג, די וואס זענען בקי ווייסן אז די האנט וועט זיין סופה לחזור, אבער א פלעינער מענטש וויל זיך נישט אריינלאזן אין א ספק באצאלן ווי ער ווי א בריא ושולט בשתי ידיו, ווייל אנדערע מענטשן מיינען ער וועט נישט ווערן אויסגעהיילט, מאי ווי איז די דין? היכי דמי וועלכן אופן איז דאס? כגון שהכהו על ידו, ער האט אים געגעבן א קלאפ אויף די האנט, וצמתה ידו, צומת איז פון לשון איינגעצויגן, איינגעשרימפען, וסופו לחזור, מאי ווי איז דא די דין? צי זאָגן מיר, כּיוון דסופֿה לחזור, שפּעטער װעט ער זײַן די האַנט זײַן פֿולקאָם געזונט, ממילא האָט ער אים גאָרנישט ניט געמאַכט קײן שאָדן, לא יהיב ליה ולא מידי, גיט ער אים גאָרנישט ניט קײן נזק, דאָס װאָס ר'איז װינציקער יעצט װערט. צו פארקויפן גיט ער אים נישט ריכטיג שבת, דאס וואס ער קען יעצט נישט ארבעטן ביז ער ווערט געזונט, דאס דארף ער אים געבן, אבער שבת גדולה וואס מיר רופן אן, וואס ר'איז ווינציגער ווערט צו אויב ער ווערט פארקויפט גיט מען נישט, או דילמא אדער השתא מיהת אפחתיה, דער פאקט איז יעצט דא מיר זאלן גיין פארקויפן קען מען פאר אים נישט אזויפיל נעמען, דארף ער באצאלן. אחוץ דעם וואס ער גיט אים דאס וואס ער קען נישט ארבעטן, דארף ער אויך באצאלן דאס וואס ר'איז יעצט ווינציגער ווערד. זאגט די גמרא תא שמע כ'על דיר ענטפערן, מיר האבן געלערנט המכה אביו ואמו, אז איינער שלאגט אביו ואמו קומט שטענדיג מיתה, און אויב עס קומט מיתה דארף מען דאך נישט באצאלן קיין די חמשה דברים, ווייל מיר זאגן דאך קם ליה בדרבה מיניה. נאר דא איז געוועזן ולא עשה בהן חבורה, ער האט נישט געמאכט אין זיי כחבורה, ממילא ער האט נישט געמאכט אין זיי קיין חבורה איז נישט דא קיין חיוב מיתה. אדער וחובל בחבירו ביום הכיפורים, ער האט חובל געווען אין זיין חבר יום כיפור, האט ער דא געטון צוויי עבירות, ער האט געטון א לאו, חובל יום כיפור, און אויכעט ער האט יענעם געמאכט שאדן, חייב בכולם, איז ער מחוייב אלע חמשה דברים, לכאורה פארוואס חובל בחבירו ביום הכיפורים זאל זיין מחוייב חמשה דברים, מיר האבן דאך געלערנט אין גמרא דאין לוקה ומשלם, אזוי זאגט דאך די גמרא אז אויב טבח ביום הכיפורים, ער האט געשחטן דער גנב די בהמה יום כיפור, זאל ער נישט באצאלן ארבעה וחמישה, נאר די גמרא זאגט פארוואס באצאלט ער יא, זאגט די גמרא טובח על ידי אחר, דעריבער קומט דעם גנב נישט איז נישט קיין קם ליה בדרבה מיניה וועגן לאו, נאר די גמרא זאגט אין כתובות אין דריטן פרק אז כאטש שטענדיג איז דער כלל אין לוקה ומשלם, נאר וועלכע זאך גיט מען אים? מלקות, אבער בחובל בחבירו. איז בפירוש האט די תורה מרבה געווען אז מען זאל באצאלן שטענדיג ווען ר'איז חובל בחבירו ר'איז דאך עובר א לאו ער איז עובר דעם לאו פון לא יוסיף מען גיט אים נאר איין זאך וועלכע זאך גיט מען אים די ממון די גמרא זאגט טאקע אויב ר'האט אים געמאכט א חבורה שאין בה שווה פרוטה דעמאלט דארף מען דאך נישט באצאלן קיין ממון דעמאלט גיט מען אים מלקות. יעצט לאמער זעהן, דא ווערט דערמאנט מ'האט געמאכט א חבורה, און אין דער חבורה איז דא א חיוב פון חמשה דברים, און לא עשה חבורה, האי לא עשה חבורה היכי דמי, ווי קען דאס זיין לא עשה חבורה? לאו, מיינסטו דען ניט כגון שהכהו על ידו, ער האט אים געגעבן א קלאפ אויף די האנט און די האנט איז געווארן באשעדיגט, וסופו לחזור, און דער סוף איז ר'עט זיין געזונט ווי פריער, ווייל נארמאל אזיין קלאפ וואס מ'מאכט נישט קיין חבורה איז דאך סופו לחזור. קתני און דא אויך שטייט חייב בכולם, ער איז מחיוב בכולם, איז דאך א ראיה אז שבת הפוחתתו בדמים אז אויב ר'האט אים געגעבן א קלאפ און יעצט קען ער נישט ארבעטן כאטש ס'איז סופו לחזור דאך א חוץ דעם וואס ער באצאלט אים די צייט שבת וואס ער קען נישט ארבעטן דארף ער אויך באצאלן נזק ווייל איך קען דאך נישט זאגן

פרעגט די גמרא עס קען נישט אזוי א רעדן, והא דאך אמר רבה, רבה האט געזאגט החורש את אביו, איז אויב ס'געווען עדות און מ'האט אים מתרה געווען, נהרג קומט אים מיתה, לפי שאי אפשר לחרישה, ס'קען נישט זיין אז יענער זאל ווערן א חרש יענער זאל נישט הערן, בלא חבורה, אז אינעווייניג זאל נישט זיין קיין חבורה, טיפתא דדמא א טראפן בלוט, נפלה ליה באודניה איז אריינגעפאלן אין זיין אויער, ממילא קאנסטו נישט איינלערנען אז דא רעדט זיך אין סופו לחזור חירשו, ווייל דעמאלטס איז דאך עשה בו חבורה, און אויב עס שטייט לא עשה בו חבורה דארף מען דאך מסתמא רעדן אין א אופן וואס סופו לחזור. אלא זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן דא מיינט מען דער שאדן איז געווען כגון שגילחו. ער האט אים אפגעשוירן אזוי אינגאנצן אזיין אופן האט אים געמאכט ווינציגער, פרעגט די גמרא גילחו מהדר הדר ס'עט דאך צוריק וואקסן, והיינו בעיין, דאס איז דאך אונזער שאלה, דער מענטש וואס זיין ארבעט איז געוועזן לאמער זאגן ער האט האר ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, און דאס האט אים געמאכט שאדן, איז דאך דאס אזיין זאך ווי סופו לחזור. דאך זעה איך אז מען באצאלט בכולן, זאגט די גמרא כ'וועל דיר ענטפערן, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון שסכו נשא, ער האט באשמירט דעם טאטן מיט אזיין סם וואס ער טוט אפרייסן די האר, און די האר וואקסן מער א נישט צוריק, דלא הדר ס'גייט נישט צוריק, איז דא א נזק וואס פעלט די האר, צער איז דא דאית ליה קרטופני ברישיה. פון דעם סם וואס מ'האט באשמירט איז דא שפאלטן אין קאפ, וצווחי, ס'מאכט אים שרייען מהנהו קרטופני, ער האט צער ווייל דער סם איז זייער א שארפער, איז פון דעם אויך האט ער צער. ריפוי דבעיא אסויי, מען דארף היילן די וואונדן פון קאפ. שבת דהוה מרקד בי כובי. זיין אומנות איז געווען צו טאנצן דארט וואו מען טרינקט. אין חנויות אין א שענק דבעיא מחוי גוני ארישיה, מען דארף ווייזן מיט די האר פון קאפ דארף מען ווייזן מיני שחוק זאגט דער רש"י ווי דער דרך פון די לצים ולא מחוי ער קען נישט ווייזן מהנהו קרטופני ער קען נישט ווייזן ביז ער וועט ווערן אויסגעהיילט בושת. אין לך בושת גדול מזה, ממילא קען איך זיך אונזער שאלה פון דא א נישט פושט זיין, ווייל דא א רעדט זיך אין אזיין אופן שאין סופו לחזור, און אויב אין סופו לחזור דארף ער טאקע באצאלן אלע פינף זאכן, נזק און צער און ריפוי און שבת און בושת. זאגט די גמרא ומילתא דבעיא ליה לרבה, דיע זאך וואס רבה'ן איז געווען א שאלה, רבה האט דאך פריער געהאט א שאלה אז אויב מ'האט אים געגעבן א קלאפ אויף די האנט און ס'איז געווארן איינגעשרימפען און נאכהער וועט ער ווערן פולקאמען געזונט, צי דארף מען באצאלן דאס א וואס ער איז ווינציגער יעצט ווערט צו פארקויפן, צי זאג איך יעצט איז ער ווינציגער ווערט אדער מיר זאגן ער וועט דאך ווערן געזונט. איז דיע זאך וואס איז עם געווען א שאלה פשיטא ליה לאביי להך גיסא ולרבא להך גיסא, אביי און רבא איז געווען א פשיטא, אבער נישט ביידע די זעלבע פשיטא, איינער זאגט מען גיט יא דאס וואס ער איז ווינציגער ווערט און איינער זאגט נישט. דאיתמר מיר האבן געלערנט הכהו על ידו, ער האט עם געגעבן א קלאפ אויף די האנט וצמתה און ס'איז געווארן איינגעצויגן פארטריקענט. וסופה לחזור, און ביי די ענדע וועט ער ווערן געזונט. אביי אמר, זאגט אביי, נותן לו, ער גיט אים שבת גדולה, איינמאל דארף ער אים געבן, וויפיל איז יעצט ווינציגער ווערט אז ער זאל ווערן פארקויפט, פארוואס? ווייל מען זאל גיין קויפן אזא מענטש, א מענטש טראכט נישט אריין אין דעם אז ער וועט שפעטער ווערן געזונט, ממילא איז ער ווינציגער ווערט. און אויך דארף מען געבן ושבת קטנה, שבת קטנה, דיע צייט וואס ר'איז קראנק, וואס דיע צייט קען מען דאך גארנישט נישט טוהן קיין ארבעט, דארף מען עם געבן כאילו שומר קישואין. ורבא אמר, און רבא זאגט, וויילע די האנט וועט דאך שפעטער זיין פולקאמען געזונט, אינו נותן לו, גיט ער אים נישט, אלא דמי שבתו שבכל יום ויום, דא א נישט כשומר קישואין, אויב ער האט דאך אים נישט באצאלט וואס די האנט איז ווינציגער ווערט, ער האט אים נישט געגעבן קיין נזק, דארף ער אים באצאלן וויפיל ער קען פארדינען יעדן טאג. נישט ווי שומר קישואים, ווייל ער האט דאך נישט געגעבן דמי ידו. פון דער רשי זעט מען דא א זאך, ס'דא א שאלה אין שלחן ערוך ווערט דערמאנט, דאס וואס שטייט נותן לו כשומר קישואים, מיינט מען נישט שומר קישואים זאלן אים יא געבן, ווייל יעצט איז ער דאך בטל, קיין שומר קישואים איז ער אויך נישט, נאר לאמער זאגן ווען איינער איז שומר קישואים פארדינט ער פופציג דאלער א טאג. און וויפל וועט זיין א שומר קישואים וועט באשטיין ער זאל גארנישט נישט דארפן טון, וועט ער דעמאלט גיין נעמען דרייסיג ער זאל גארנישט נישט דארפן טון, דאס הייסט אז מען טוט רעכענען, אזוי ווי די גמרא דאך דא אסאך מאל כפועל בטל, נאר די גמרא זאגט ס'איז א אויסנאם ביי די בני מחוזא וואס זיי זענען געוואוינט צו ארבעטן, און ביי זיי פארקערט די נישט ארבעט מאכט זיי שוואכער, רש י זאגט דא אבער בפירוש שבכל יום ויום נישט ווי פועל בטל. איתמר מיר האבן געלערנט הקוטע יד עבד עברי של חברו, איינער האקט אפ די האנט פון א עבד עברי פון זיין חבר. אביי אמר זאגט אביי נותן לו, ער גיט אים שבת גדולה, דאס וואס די האנט איז ווינציגער ווערט וואס פעלט אין די האנט דאס גיט ער לעבד צו דעם עבד. ושבת קטנה, דאס וואס יעדן טאג קען ער נישט זיין קיין שומר קישואים, דא יעצט ער איז קראנק גיט ער לרב, לכאורה פארוואס זאל אזוי א זיין, די בעל הבית האט דאך שאדן פון די האנט פון די האנט מיט די צייט וואס פעלט אים, איז דארף מען צוקומען צו תוספות, גיט א קוק שבת גדול לעבד גדולה דארף שטיין כדי שיצא מידי בית רבו ביד שלמה.

טייטש איז רעכן איך כמו חולה, ווי העט זיין דער עבד עברי איז קראנק דאמר פרק קמא דקידושין דאין חייב להשלים די נסתחווה צו די. איי לכאורה אויב ווי דער חולה דארף דער שבת קטנה אויך באלאנגען צו דעם עבד, ניין אבער אויב מ'גיט שוין די שבת קטנה וואס.

וילקח בהם קרקע, מען קויפט פאר דעם א שטיקל פעלד, והרב אוכל פירות, און דער בעל באס עסט די פירות די צייט וואס ער קען נישט ביי אים ארבעטן. תוספות האט א צווייטע גירסא אין גאנצן אנדער פשט, זאגט די גמרא, פשיטא דאס איז זיכער פיחת אצל עצמו, ואצל רבו לא פיחת, די שאדן איז נאר געווען פאר דעם עבד, אבער פאר דעם בעל באס איז נישט דא קיין שאדן, און מיט דעם וואס מען האט איהם מזיק געווען קען ער טון די זעלבע ארבעט ווי פריער, היכי דמי ווי אזוי איז דאס? דפסקיה מ'האט אפגעהאקט לריש אוניה די שפיץ אויער, או לריש נחיריה די שפיץ פון דער נאז, איז דעמאלט א זיכערע זאך הכל לעצמו, אלעס באלאנגט צו דעם עבד, ווייל דער באלבאס האט דאך גארנישט ניט קיין שאדן. פיחתו אצל רבו אז דער שאדן איז אויך צו דעם באלבאס, ווי מ'האט פריער געלערנט קיטע את ידו, פלוגתא דאביי ורבא, דארט איז א מחלוקת פון אביי מיט רבא, אביי זאגט שבת גדולה גיט מען צום עבד, דאס הייסט נזק גיט מען צום עבד, און שבת קטנה ווי די צייט ווען ער איז קראנק און קען נישט זיין קיין שומר קישואים.

און והמתבייש אדם חשוב שנתבייש בושתו מרובה. זאגט די גמרא, מני מתניתין, ווי ווער איז אונזער משנה? לא ר' מאיר ולא ר' יהודה, די משנה איז נישט ווי ר' מאיר און נישט ווי ר' יהודה, אלא ר' שמעון היא, די משנה מוז גיין ווי ר' שמעון. דתניא מיר האבן געלערנט.

פארוואס זעהט מען די עשירים ווי בני חורין שירדו מנכסיהם, זיי זענען דאך נאך יעצט גענוג רייך, נאר די טייטש איז זאגט דער רשי ווייל מען וועט זיך נישט קענען אויסצאלן, און שהן בני אברהם יצחק ויעקב דברי ר' מאיר, דארף איך לערנען אויף וועלכן גייט דאס ארויף די טעם? נאר אויף עניים, פארוואס טוט מען די עניים אויפהייבן ווי עשירים שירדו מנכסיהם, ווייל זיי זענען בני אברהם יצחק ויעקב? תוספות זאגט נישט אזוי, תוספות זאגט אז דאס איז א טעם אויף עשירים אויך, תוספות זאגט נישט די סברה ווייל כ'על זיך ביי די עשירים נישט אויסצאלן, נאר תוספות זאגט ס'דא עשירים וועלכע זיי שעמען זיך נישט מער ווי בני חורין שירדו. און די זעלבע זאך עניים, ממילא קאן איך נישט מדקדק זיין ווער עס איז כאילו ירד און ווער שעמט זיך מער און ווער ווינציגער, אבער דאס איינס איז זיכער אז אלע זענען בני אברהם יצחק ויעקב דברי ר' מאיר, אמאל זענען זיי געווען בתכלית הגדולה און יעצט איז נעבעך דער כלל ישראל ווי מען זאגט בשפל. ס'איז דא א צווייטע טייטש. דער מאירי ברענגט עס, זאגט עס, און די שיטה ברענגט עס בשם הראבד, אז וכולן גייט ארויף סיי אויף דעם מבייש סיי אויף דעם מתבייש. אז איך זאג איך בין נישט מחמיר אויף דעם מבייש אז זאל דארפן באצאלן זייער אסאך, ווייל ער איז דאך אויכעט בן אברהם יצחק ויעקב, דער ראבד ברענגט דריי זאכן וויאזוי מ'זאל לערנען טייטש, ער זאגט דאס לשון שהן, ווייזט אויס ס'גייט ארויף א טעם אויף ביידע, אויף וועלכע ביידע גייט עס ארויף? גייט עס ארויף סיי אויף די מבייש סיי אויף די מתבייש? האט מען רחמנות אויף די מבייש, מ'זעט דאך נאך ערטער אז מ'האט רחמנות אז מ'טוט אפשאצן בשישים און נאך זאכן. אבער ווי קומט אויס לויט ר' מאיר'ן אז ס'נישט קיין חילוק פון עניים ביז עשירים? ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קטנו, לויט ר' יהודה'ן טוה איך אפשאצן יעדן איינעם באזונדער, רבי שמעון אומר רבי שמעון זאגט, עשירים רואין אותן כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהם, עשירים טו איך טאקע אראפלאזן א מדריגה, און עניים לאז איך אויך אראפ כפחותים שבהם. לויט רבי מאיר'ן האב איך די עשירים אביסל אראפגעלאזט, און די עניים האב איך אויפגעהויבן לויט ר' שמעונ'ען די עשירים לאז איך אראפ און די עניים כפחותים שבהם וואס איז טייטש כפחותים שבהם ווי די שוואכסטע עניים מ'קען זאגן והעני בושתו קלה א ארעמאן מעסט זיך נישט מיט פארשעמטע מני ווי ווער גייט אונזער משנה. אי רב מאיר, אויב כ'וויל אריינלערנען די משנה ווי רב מאיר, מתניתין קתני אין דער משנה שטייט הכל לפי המבייש והמתבייש, איך טו אפשאצן יעדער מענטש באזונדער, ורב מאיר כולהו בהדי הדדי נינהו, לויט רב מאיר'ן זענען דאך אלע גלייך, רב מאיר זאגט דאך אז סיי וכולן טו איך אפשאצן ווי בני חורין שירדו מנכסיהם. ואי רב יהודה, לכאורה קען דאך די משנה גיין ווי רב יהודה, רב יהודה זאגט דאך דא ביי אונז הגדול לפי גודלו והקטן לפי קטנו, עס קען אויך נישט גיין, מתניתין קתני אין דער משנה שטייט המבייש את הסומא, איינער פארשעמט א בלינדן מענטש. כאטש ווי מען זאגט ער פילט עס ניט בשעת מעשה חייב. ואילו רבי יהודה אומר, און רבי יהודה זאגט ווייטער, סומא אין לו בושת, אז ביי סומא איז נישט דא דער דין בושת, קען דאך די משנה נישט גיין ווי רבי יהודה. אלא לאו רב שמעון היא מוז איך זאגן אז די משנה גייט ווי ר' שמעון, וואס ר' שמעון זאגט נישט אלע זענען גלייך, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבי יהודה, די משנה קען גיין ווי ר' יהודה, איי ביי אונז אין דער משנה שטייט דאך עמוד ב' שטייט המבייש את הסומא חייב, און ר' יהודה האלט דאך סומא אין לו בושת, כי אמר רבי יהודה סומא אין לו בושת, ווען זאגט רבי יהודה סומא אין לו בושת, למשקל מיניה, אויב דער סומא האט פארשעמט, איז רבי יהודה איז דאך דא ווייטער אין גמרא ער לערנט אפ פון א פסוק אז סומא איז פטור נישט בלויז פון בושת, מכל דינים שבתורה איז ער פטור, מען טוט אים ניט משפט'ן. אבל למיתבא ליה, אבער אים צו געבן יהבינן ליה איז דאך נישט קיין סתירה, ר' יהודה האלט אויכעט, המבייש את הסומא חייב, ר' יהודה האט נאר געזאגט סומא שבייש איז פטור, זאגט די גמרא עס קען אזוי נישט זיין, והא מדקתני סיפא, אין די סיפא שטייט עמוד ב' שטייט אין די משנה אזוי, המבייש את הישן, איינער פארשעמט א מענטש ווען ער שלאפט, חייב, איז ער חייב, וישן שבייש, א מענטש ווען ער שלאפט האט ער פארשעמט, שלאפעדיגערהייט, פטור, ווייל ער האט דאך די, מיטן שלאפן האט ער דאך יענעם וועמען געטון א זאך וואס איז געווארן פארשעמט, ווייל פארוואס איז ער פטור? לגבי נזק איז דאך דער דין איז ער חייב, נאר בושת איז דאך דער דין דארף זיין כוונה.

אז ס'איז נישט קיין חילוק צי מבייש את הסומא צי סומא שבייש, האלט אויך די תנא פון די משנה אז ס'חייב, ווייל אויב די תנא זאל האלטן סומא שבייש איז פטור, וואלט ער דאך עס געדארפן זאגן אזוי ווי ער זאגט ביי ישן. איי וועט איר פרעגן פארוואס זאגט ער נישט דעם דין סומא שבייש חייב, ווייל דאס איז א דבר פשוט פארוואס. מבייש את הסומא קען איך מיינען ער פילט עס נישט אזוי, ער איז א סומא זעט נישט מען קוקט אויף אים, אלא מחוורתא מתניתין רבי שמעון היא, די גלייכסטע זאך איז צו זאגן אז אונזער משנה איז רבי שמעון. דאס וואס איר פרעגט וועלכן סומא מיינט מען דא, צו ער איז געבוירן געווארן א סומא, צו ער איז געווארן א סומא, פשטות איז עס ביי יעדן סומא, ווייל רב יוסף איז נישט געבוירן געווארן קיין סומא, און ווייטער די גמרא דף פ ז עמוד א ווערט דארט דערמאנט פון ר' יוסף'ן וואס ער האט געהאלטן אז א סומא פטור מן המצוות, נאר וואס דען ס'דא לגבי געוויסע דינים איז דא א חילוק צו ער איז געבוירן געווארן א סומא צו ער איז געווארן א סומא, ס'כאפט א חילוק לגבי מוציא זיין את הרבים מיט די ברכה פון יוצר המאורות. די תוספות ברענגט דא אראפ ווייטער דף פ ז א גמרא פון מגילה א רבי יהודה אומר סומא כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס על שמע און פטור מכל המצוות האלט רב יוסף איז ער פטור אפילו ער איז געבוירן געווארן א זעענדיגע און שפעטער איז ער געווארן א סומא. פרעגט די גמרא, מאן תנא ווי ווער וועט אויסקומען להא דתנו רבנן דאס וואס די רבנן האבן געלערנט נתכוון לבייש את הקטן, ער האט געוואלט פארשעמען א קטן, דא טייטש איך קטן א ארעמע מענטש, ובייש את הגדול, און ער האט דערווייל האט ער פארשעמט א עושר, נותן לגדול, גיט ער דעם גדול, דמי בושתו של קטן, פארוואס? ווייל דער בושת איז דאך דא דער דין עד שיתכוון, ריכטיג סדארף נישט זיין נתכוון לבייש נתכוון להזיק, אבער דא רעדט מען דאך אז סאיז נישט געווען קיין נזק דא רעדט מען וועגן בושת, בושת מוז זיין מתכוון, איז וויפיל האט געהאט כוונה אויף אזויפיל בין איך אים מחייב, ער האט דאך געוואלט מאכן א קליינעם בזיון, ער האט דאך געוואלט דעם קטן, דעריבער איז די כוונה געווען נאר אויף קטן גיט ער דעם גדול דאס וואס ער גיט. לבייש את העבד האט געוואלט פארשעמען א עבד, ובייש את בן חורין, נותן לבן חורין, גיט ער פאר דעם בן חורין דמי בושתו של עבד. מני ווי ווער וועט גיין די ברייתא, לא רב מאיר, ולא רב יהודה, ולא רב שמעון, פארוואס? קא סלקא דעתך אז מיר האבן געלערנט אין די הוה אמינא קטן מיינט מען קטן בנכסים אז דער מענטש איז נישט רייך, גדול מיינט מען גדול בנכסים אז דער מענטש איז רייך. אי רב מאיר זאל גיין ווי רב מאיר קען עס נישט. האמר ר' מאיר זאגט דאך כולהו בהדי הדדי נינהו, לויט ר' מאיר'ן לגבי דעם דין בושת איז נישט קיין חילוק פון ארעמאן ביז א רייכן, אלע טוט מען עס אפשאצן כבני חורין שירדו מנכסיהם. ואי ר' יהודה, עס זאל גיין ווי ר' יהודה, האמר אין לעבדים בושת, רב יודא זאגט ווייטער פ"ז עמוד א' אז ביי עבדים גייט נישט אן דער דין בושת, וואס זשע שטייט דא אז ער האט געוואלט לבייש את העבד ובייש את בן חורין נותן לבן חורין דמי בושתו של עבד ואי רב שמעון אויב ס'זאל גיין ווי רב שמעון, און רב שמעון דארף דאך אינגאנצן זיין פטור

איז אזוי ווי דארט האב איך געטייטשט לו, טייטש איך דא אויך במבושיו עד שיתכוון לו, און ממילא וועט אויסקומען אז אויב נתכוון לבייש את זה ובייש את זה איז מען פטור, טא ווער זשע גייט די ברייתא? ענטפערט די גמרא, לעולם רב יהודה, אין אמת'ן גייט די ברייתא ווי רב יהודה, וכי קאמר רב יהודה אין לעבדים בושת, דאס וואס רב יהודה זאגט אין לעבדים בושת, למיתבא להו, ס'נישט דא דער דין בושת, מ'דארף זיי נישט געבן די בושת. אבער בושה האבן זיי, אבל למישם שיימינן בהו, מען טוט אפשאצן וויפיל וויל א עבד מען זאל מאכן דיע בושת, און דיע שומא זאל ער געבן צו א בן חורין, אבער די מציאות איז אז דער עבד האט בושת. רשי זאגט בכמה יתרצה עבד זה ויעשה לו בושה זה ואותה שומא יתן לבן חורין זה ואיבעית אימא דו ווילסט זיך דאס זאגן אפילו תימא רב מאיר די ברייתא קען גיין ווי רב מאיר מי סברת דו מיינסט גדול מיינט מען גדול בנכסים קטן מיינט מען קטן בנכסים מען רעדט נישט דא פון ארעם און רייך לא גדול גדול ממש קטן קטן ממש, פרעגט די גמרא וקטן בר בושת הוא שטייט דא אז נתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול גיט ער דעם גדול דמי בושתו של קטן א קטן האט דען בושת זאגט די גמרא אין יא דמיכלמו ליה ומיכלם כדאמר רב פפא אזוי ווי רב פפא האט געזאגט דמיכלמו ליה ומיכלם. אז מען פארשעמט אים ווערט ער פארשעמט, הכא נמי דמיכלמו ליה ומיכלם, א קטן קען טון אסאך זאכן וועלכע איז נישט קיין שיינע זאכן, אבער א אנדערער וועט אים פארשעמען, ומיכלם ווערט ער פארשעמט. רש"י. זאגט די משנה, המבייש את הערום, איינער האט פארשעמט א מענטש וואס איז נאקעט, די גמרא וועט ווייטער דאס אפטייטשן, המבייש את הסומא, וואס איז די חידוש? מבייש את הערום וועט די גמרא זאגן אז נישט מען מיינט ביי יעדן ערום דארף מען געבן בושת, די גמרא זאגט ערום בר בושת הוא, נאר אמאל איז פארהאנען א מבייש את הערום איז דא בושת. אבער דער מענטש וואס דער מענטש ארט נישט צו גיין נאקעט פאר מענטשן, דער מענטש איז א מענטש אן בושת. נאר די טייטש איז דא, אמאל איז דא ערום האט בושת. המבייש את הסומא דארף ער מיר דערציילן, ווייל רבי יהודה לערנט דאך, סומא אין לו בושת, גייט ער מיר זאגן נישט ווי רבי יהודה. והמבייש את הישן, חייב, דאס איז אויך א חידוש, כאטש בשעת מען פארשעמט מען פארשעמט אים, ווייסט ער נישט גארנישט פון דער בושה, ווען וועט ער געוואויר ווערן? ווען ער וועט זיך אויפוועקן, דאך איז ער חייב. וישן שבייש, פטור, ווייל ביי דעם מאל, ביי בושת, איז דא א דין דווקא מתכוין.

ווייזט אויס נאר נזק, צער, ריפוי, שבת, איז ער נישט חייב. נאכער שטייט ופטור על הבושת, ווייזט אויס ער איז נאר פטור אויף בושת, אין די אנדערע פיר זאכן איז ער חייב. נאר די גמרא זאגט דאך ענדע צווייטן פרק זאגט דאך די גמרא אזוי אז א אדם המזיק אפילו באונס איז ער אויכעט חייב, אדם מועד לעולם, און ווי וועט זיין ער האט מזיק געווען באונס, ס'איז נישט געווען קרוב לפשיעה, איז ער נאר חייב אויף נזק, אין די אנדערע ארבעה דברים איז ער פטור, ווי וועט זיין אז ס'איז געוועזן קרוב לפשיעה. דעמאלטס איז ער מחיוב און איז ער מחיוב נזק צער ריפוי שבת בושת נישט ס'פעלט כוונה די גמרא זאגט דארט אזוי אז איינער איז ארויף געגאנגען אויפן דאך און איז אראפ געפאלן פון דאך און ער האט מזיק געווען איינעם איז אויב ער איז אראפ געפאלן ברוח שאינה מצויה מיט א נישט נארמאלן ווינט איז ער מחיוב אויף נזק ווייל אדם מועד לעולם. בין שוגג בין מזיד בין אונס בין רצון, אבער די אנדערע ארבעה דברים איז ער פטור, ווי עס אבער איז אראפגעפאלן ברוח מצויה איז ער מחויב אויף ארבעה דברים און אויף בושת איז ער נישט מחויב, איז דאך דא שוין גוט די משנה נפל מן הגג והזיק ובייש חייב על הנזק. אמאל איז פארהאנען ער איז מחויב נאר אויף נזק אז ס'איז געווען ברוח שאינה מצויה, ופטור על הבושת ווען אז ס'איז אראפגעפאלן ברוח מצויה. קען טייטשן איינפאך אויכעט אז ס'איז נאר געווען נזק און בושת מער נישט. פון דעם לשון איז גארנישט ניט קיין ראיה, ווייל עס איז שטענדיק אז עס איז דא נזק, איז דא א ענין פון צער און פון ריפוי און פון שבת. פריער איז געשטאנען אסאך משנה'ס נעכטן. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט, ביישוי ארם, ער האט אים פארשעמט ווען ער איז נאקעט, חייב דער וואס האט אים פארשעמט, ואינו דומה, עס איז נישט גלייך ביישו ערום לביישו לבוש. ס'איז נישט גלייך, ס'איז נישט די אזוי גרויס די בושה, ביישו בבית המרחץ חייב ואינו דומה, ס'איז נישט גלייך ביישו בבית המרחץ לביישו בשוק, אמר מר, האט מען פריער געלערנט ביישו ערום חייב, פרעגט די גמרא ערום בר בושת הוא? א דער מענטש ווער איז נישט מקפיד ער גייט פאר מענטשן נאקעט ארט דען דעם מענטש אז מען פארשעמט אים, אמר רב פאפא האט רב פאפא געזאגט מאי ערום מיינט מען נישט אז דער מענטש גייט נאקעט פאר מענטשן נאר מען מיינט דאתא זיקא ס'איז געקומען א ווינט,

דאך זאגן מיר, און נישט קיין חילוק, עס איז א חילוק צי מען טוט אים אויסטון די בגדים א מענטש וואס אינגאנצן אנגעטון, צי אזעלכן וואס דער ווינט האט שוין אפגעדעקט. אויך האט מען פריער געלערנט ביישו בבית המרחץ חייב, פרעגט די גמרא, בית המרחץ בר בושת הוא? אין בית המרחץ ווי די מענטשן שטייען נאקעדיג איז דארט נישטא קיין בושה? אמר רב פּאַפּאַ, האָט רב פּאַפּאַ געזאָגט, שביישו, ער האָט אים פאַרשעמט על גב הנהר, ביים טייך. אַנדערע מענטשן טוען זיך נישט אויס ביז וואַנען זיי גייען אַריין אין דעם טייך, דאָרט טוען זיך אויס די אונטערשטע מלבושים. איז ער געגאַנגען און ער האָט אים אויסגעטאָן, איידער ער איז אַריינגעגאַנגען, איז דעמאָלט אָ, איז ער חייב. אה, כאטש ס'איז דאך דא א טייל מענטשן וואס גייען דארט נאקעט, אבער ער איז נישט אזעלכע, אבער דאך זאגן מיר, אינו דומה. בעי רב אבא בר ממל האט רב אבא בר ממל געפרעגט ביישו ישן, ער האט פארשעמט א מענטש ווען דער מענטש איז געשלאפן. שטייט דאך אין דער משנה, המבייש את הישן חייב, נאר דא איז געווען די מעשה ומת, ער איז געשטארבן אין דעם שלאף, און דער מענטש האט קיינמאל נישט געוואוסט אז מ'האט אים פארשעמט. מהו, ווי איז דער דין? פרעגט די גמרא מאי קא מבעיא ליה, וואס איז די שאלה? וואס זענען די צדדים פון דער שאלה? אמר רב זביד, האט רב זביד געזאגט הכי קא מבעיא ליה, דאס איז די שאלה. פארוואס איז מען מחויב בבושת? משום כיסופא הוא, דאס איז א ענין וואס די די כיסופא ווי איז לשון מכסיף וואס די מענטש ווערט בלאס, חפיית פנים וואס דאס פלאמט די פנים פון מענטש, ממילא והא מית ליה דער מענטש איז דאך געשטארבן, ולית ליה כיסופא. ער איז קיינמאל נישט געווארן פארשעמט דעריבער איז ער פטור. או דילמא אדער איך רעכן זיך נישט וואס יענער איז געווארן פארשעמט משום זילותא הוא. דער ענין איז דער וואס איז מזלזל פאר מענטשן אפילו יענעם ארט נישט, נאר איך דארף ווי מ'זאגט מחשיב זיין א איד כ'זאל אים נישט פארשעמען. דעריבער אויב כ'וועל זאגן דער טעם איז משום זילותא, והא אוזליה, אפילו ער ווייסט עס נישט, אבער דער עיקר חיוב איז וואס ער פארשעמט א איד פאר אנדערע מענטשן, און אנדערע ווייסן דאך האט פארשעמט. זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר ענטפערן, מיר האבן געלערנט רבי אומר רבי זאגט חרש וקטן יש להם בושת, א מענטש וואס הערט נישט, א קטן, דארף מען באצאלן בושת. שוטה אין לו בושת. אי אמרת בשלמא משום זילותא, אז איך וויל זאגן פארוואס באצאלט מען די בושת, איז אויך דא א ענין משום זילותא, ער האט איהם פארשעמט אין פאר אנדערע מענטשן, היינו דקתני קטן, פארשטיי איך פארוואס קטן האט בושת.

די גמרא וועט באלד די גמרא וועט טאקע דא ענטפערן דעם תירוץ וואס די גמרא האט פריער געזאגט מכלמין ומיכלם דא טאקע די גמרא פרעגט די גמרא אלא מאי פארוואס ווילסט נישט זאגן א ראיה ברענגען אז דער טעם איז משום זילותא איך קוק נישט צו ס'ארט דער מענטש נאר איך קוק מען דארף באצאלן ער האט אים פארשעמט פאר מענטשן אויב אזוי אפילו שוטה נמי אז מען פארשעמט א שוטה ער איז דאך געווארן פארשעמט פאר מענטשן זאל מען באצאלן. זאגט די גמרא אמרי, כ'דיר זאגן שוטה אין לך בושת גדולה מזו, ביי אים הייסט נישט דער דא דער ענין האט זיך פארשעמט, זאגט די גמרא מכל מקום ניפשוט מינה זאל איך זיך פון דא פושט זיין, דמשום זילותא הוא אז דער ענין איז וואס מען טוט מזלזל זיין אין אים פאר אסאך מענטשן אפילו מען הארט עס אים נישט, די ימ י שום כסופ ע קטן בר כסופ ע יא קטן דען אזעלכע וואס ער ווערט פארשעמט? זאגט די גמרא ווער זאגט א קטן ווערט נישט פארשעמט? ס'איז נישט קיין ראיה, אין אמת'ן קען איך זאגן משום זילותא, און עס קען זיין דער טעם איז משום כסופא, נאר כדאמר רב פפא אזוי ווי רב פפא האט געזאגט דמיכלמו ליה ומיכלם, מ'דערמאנט אים א זאך מיט וואס ער זאל זיך שעמען, ווערט ער מיט דעם פארשעמט, הכא נמי דמיכלמו ליה ומיכלם, קומט אויס האב איך זיך די שאלה נישט פושט געווען, פון שוטה וואס אין לו בושת איז גארנישט נישטא קיין ראיה, ווייל צי איך זאג משום זילותא צי איך זאג משום כסופא האט דער באר האט שוטה. און ער גייט נישט אן דער טעם, און פון קטן איז אויך נישט קיין ראיה וואס ער האט בושת, ווייל ביי קטן גייט אן ביידע טעמים, סיי זילותא און סיי כסופא. ר' פפא אמר, ר' פפא זאגט, הכי קמבעיא ליה, די שאלה איז אזוי, צי זאגן מיר משום כסופא דידיה הוא, דער ענין בושת איז ווייל מען האט דעם מענטש פארשעמט. והא מית ליה, ער איז דאך געשטארבן דארף מען איז אויב ער מבייש איז א ישן און ער איז געשטארבן דעמאלט דארף מען נישט באצאלן. או דילמא משום בושת משפחה, דער ענין איז ס'איז א בזיון פאר די משפחה, דעלא באצאלן דארף מען נישט צאלן די משפחה און מען באצאלט אים. זאגט די גמרא תא שמע. די זעלבע זאך פון ח' חרש וקטן יש לו בושת, שוטה אין לו בושת. פריער האט די גמרא געזאגט תא שמע רבי אומר חרש וקטן, ס'איז די זעלבע זאך און שוטה אין לו בושת. אי אמרת בשלמא משום בושת משפחה, אויב דער טעם פון בושת מען באצאלט וועגן בושת משפחה, היינו דקתני קטן, פארשטיי איך פארוואס ווערט דא דערמאנט קטן. אלא אי אמרת משום כסופא דידיה קטן בר בושת הוא, פרעגט די גמרא אלא מאי וואס ווילסטו פון דעם א ראיה ברענגען, איך קען נישט זאגן משום כסופא דידיה ווייל א קטן האט נישט קיין בושת, ווילסטו זאגן פארוואס באצאלט מען משום בושת דבני משפחה, אפילו שוטה נמי, אפילו שוטה וואס ער אליין ווערט נישט פארשעמט, אבער די בני משפחה ליידן דאך פון דעם. זאגט די גמרא ניין, שוטה אין לך בושת גדול מזה, איז נישט דא קיין בזיון פאר די בני משפחה. זאגט די גמרא מכל מקום ניפשוט מינה זיי זיך פון דא פושט דמשום בושת משפחה, די טעם וואס מען צאלט בושת וועגן די משפחה, דאי משום כיסופא, אויב וואס דער מענטש ווערט פארשעמט, קטן בר כיסופא הוא, א קטן ווערט דען ווי מען זאגט איז דא ביי אים דער ענין פון חפיית פנים? אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, אין יא, דמיכלמו ליה ומיכלם, וויאזוי קומט'ס יעצט אויס? כ'האב זיך נישט פושט געווען די שאלה. כ'קען אמאל זאגן דער טעם איז משום בני משפחה, דאך זאגן מיר ביי שוטה נישט דא קיין בושת פארוואס? אין לך בושת גדול מזה? און ביי קטן איז דא משום בני משפחה, און איך קען זאגן דער טעם איז משום כיסופא און א קטן איז דא. זאגט די גמרא והתניא, איך גיי א ראיה ברענגען אז ביי א קטן ווערט אמאל פארשעמט, האבן מיר געלערנט רבי אומר חרש יש לו בושת, שוטה אין לו בושת, קטן פעמים יש לו פעמים אין לו. הא דמיכלמו ליה ומיכלם, אויב מען פארשעמט אים און ער ווערט פארשעמט, דעמאלט האט ער בושת, הא דמיכלמו ליה ולא מיכלם, קומט דאך יעצט אויס נאכדעם ווי איך האב געברענגט והתניא, האב איך זיך שוין יא פושט געווען די שאלה, אז די גאנצע זאך איז וועגן כיסופא, ווייל אויב כ'זאל זאגן דער טעם איז וועגן בני משפחה, איז דאך אפילו דער קטן האט נישט קיין בושת, וואלט מען דאך אויך געדארפן געבן. און תוספות זאגט טאקע אזוי, אז מ'איז זיך פושט פון דא אז כ'קוק משום כיסופא. און דער רא"ש זאגט אזוי בפירוש איך בין זיך פושט די שאלה, אבער להלכה ווערט דערמאנט אז די שאלה ווערט נישט איז מען נישט פושט געווען. די ברייתא ווערט נאר דערמאנט פעמים יש לו פעמים אין לו, דאס שטייט אין די ברייתא, מוז איך שוין צוקומען צו זאגן אז ס'א חילוק צו מיכלמו ליה ומיכלם צו מיכלמו ליה ולא מיכלם, דאס איז נישט אין די ברייתא נאר רב פפא איז אזוי מפרש די ברייתא ריכטיג. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, המבייש את הסומא איז דער דין חייב. זאגט די גמרא מתניתין דלא כרבי יהודה, די משנה איז נישט ווי רבי יהודה, דתניא האבן מיר געלערנט רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, סומא אין לו בושת. רבי יהודה זאגט אז א סומא האט פארשעמט זיין חבר איז ער פטור. און רבי יהודה האלט, אזוי האלט רבי יהודה, אין דער משנה שטייט, המבייש את הסומא חייב, און עס שטייט נישט צוריק אז סומא אז שבייש פטור איז אזוי ווי עס שטייט ביי ישן, איז דאך א סימן אז דער תנא פון דער משנה האלט אז סומא שבייש איז אויך חייב. וכך היה רבי יהודה פוטר מחייבי גליות, אויב דער סומא האט געהארגעט א מענטש בשוגג גייט ער נישט אין גלות.

און עדים זוממים קאן נישט זיין בסומים, ווייל מען זיי דארפן דאך זעהן די זאך, אויב זאגט דער רש"י ער האט נישט געזעהן שקיטע ידו של חברו היאך יעיד, אוי דער רבי עקיבא איגער פרעגט שוין דא אויפן ארט, פארוואס קאן נישט א סומא זאגן עדות, בשעת ער האט ער האט געזעהן די זאך, איז ער געווען זעהענדיג, נאכער איז ער געווארן א סומא. דאס וואס שטייט רבי יהודה פטר'ט מיינט מען דאך אפילו שפעטער איז ער געווארן בלינד, פריער האט ער געזעהן, און בכלל פרעגט ער ווי קען איך עס אפלערנען, פארוואס קען נישט זיין קיין עדים זוממין בסומא, קען דאך יא זיין. און די זעלבע זאך ווערט דערמאנט ביי בושת תחוס, וקצותה את כפה לא תחוס עינך, זאגן מיר אזוי ווי דארטן ביי עדות גייט נישט אן ביי סומים, מה התם סומא לא, אף הכא סומא לא. תוספות פרעגט דא א שטארקע קשיא, אויב אזוי איז ביי עדות איז דא א דין, אז גזלנים און עבדים זענען נישט כשר לעדות, זאל איך אויך זאגן ביי בושת זאלן זיי זיין פטור, ווייל עס דארף זיין גלייך צו דארטן? זאגט תוספות, ווייל איך לערן אפ פון ווארט עינך, כאטש די עינך גייט ארויף אויף דעם בית דין, איז א סברא צו זאגן ביי א זאך וואס הענגט זיך בראיה, די גזירה שוה, אז נישט וועט דאך אויסקומען חוטא נשכר, ווייל ער איז א גזלן, דעריבער ער פארשעמט א מענטש איז ער פטור. מחייבי גליות, פון וואנען ווייסט רבי יהודה אז א סומא גייט נישט אין גלות? דתניא מיר האבן געלערנט אין דער פרשה פון גלות ווערט דערמאנט בלא ראות, יעצט האט ער נישט געזען פרט לסומא דברי רבי יהודה, אבער דא האט ער נישט געזען אבער אנדערע ארט קען ער זען, א סומא וואס זעט קיין ארט נישט איז ער פטור פון גלות, ר' מאיר אומר לרבות את הסומא, פון די בלא ראות בין איך מרבה סומא. מאי טעמא דרבי יהודה אמר לך, רבי יהודה זאגט אזוי, שטייט אין פסוק, ואשר יבא וועט קומען את רעהו מיט זיין חבר ביער אין וואלד לחטוב עצים, ואפילו סומא, ואשר יבא יעדער ווער עס קומט און ער האט דערהארגעט בשוגג, האט געהאקט האלץ און עס איז אראפגעפאלן אויף אים א שטיק, ער האט אים דערהארגעט, דארף ער גיין אין גלות, איז פשטות אפילו סומא אויכעט. כתב רחמנא בלא ראות למעוטי, ווייל בלא ראות איז די טייטש, א אנדער ארט זעהט ער אבער דא האט ער נישט געזעהן. ורב מאיר, רב מאיר זאגט אזוי, כתב רחמנא בלא ראות איז טאקע למעוטי. ממעט זיין א סומא וכתב רחמנא בבלי דעת, וואס אנדערע ערטער ווייסט ער יא נאר דא ווייסט ער נישט, אויך למעוטי, והוי מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. וויאזוי קומט דא יעצט אויס ווען איך זאל גארנישט נישט זאגן קיין מיעוט? ווי וואלט איך געזאגט א סומא איז אויך אין כלל? האב איך צוויי מיעוטים צו וויסן אז די סומא איז אין כלל? ווי תוספות פרעגט עס, תימה, לא לכתוב שום מיעוט. וממילא יתרבה, וכן יש להקשות גבי אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, איז אויך די זעלבע קשיא, וואס איז די פשט, מיט איין ריבוי וואלט ער עס מרבה געווען, קומט מען צו גיין דער צווייטער ריבוי ממעט, זאל מען גארנישט שטיין קיין ריבוי, וועט זיך ממילא נישט מרבה זיין די זאך. ורב יהודה ההוא בבלי דעת, פרט למתכוין הוא דאתא, די בלי דעת גייט מיר דערציילן דעם דין אז די גלות איז נאר דווקא דארעט וואו ער האט נישט מכוון געווען אים צו הרג'נען, חייבי מיתות בית דין, דאס וואס רב יהודה זאגט א סומא קומט נישט קיין מיתת בית דין, אתיא רוצח רוצח מחייבי גליות. ביי גלות שטייט לא תקחו כופר לנפש רוצח לנוס שמה, און ביי דאס שטייט ביי גלות, און ביי מיתה שטייט לא תקחו כופר לנפש רוצח, לערן איך אפ ביידע האבן איין דין, חייבי מלקות אתיא רשע רשע, ביי מלקות שטייט אם בן הכות הרשע, און ביי מיתה שטייט אשר רשע למות, זאגן מיר. רשע רשע מחייבי מיתות בית דין, אזוי ווי מיתות בית דין איז א סומא פטור, איז די זעלבע זאך פון מלקות איז א סומא אויך פטור. תניא אידך האמיר געלערנט אין א צווייטע ברייתא, רב יהודה אומר רב יהודה זאגט סומא אין לו בושת, א סומא נישטא דער דין פון בושת, א סומא האט יענעם פארשעמט איז נישטא קיין בושת, וכן היה רב יהודה פוטרו מכל הדינים שבתורה. אלע דינים וואס גייט די פרשת משפטים די אלע זאכן גייט נישט אן ביי א סומא, פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי יהודה אז זאל אים פטר'ן מכל דינים שבתורה, ענטפערט די גמרא אמר קרא שטייט אין פסוק ושפטו העדה, די עדה זאל משפט'ן די דיינים זאלן משפט'ן בין המכה צווישן דעם וואס האט געשלאגן ובין גואל הדם על המשפטים האלה. זאגן מיר אזוי, כל שישנו במכה וגואל אדם, דער וואס גייט ביי אים אן די דין מכה די דין און די דין פון גואל הדם, דאס הייסט גייט ביי אים אן גלות, ישנו במשפטים גייט אויף אים אן די דינים אויך, כל שאינו במכה ובגואל הדם אינו במשפטים, וועט אויסקומען אז א סומא האט מזיק געווען איז ער אויכעט פטור, ער איז פטור פון אלע זאכן, גיט א קוק אין תוספות, וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל דינים שבתורה תימה, אויב איך פטר אים פון אלע דינים, מאי איריא דפטר רבי יהודה בבושת לעיל, ער איז דאך פטור נישט בלויז פון בושת נאר פון אלע זאכן, נאך פרעגט תוספות, ולמה לי גזירה שווה דעינך עינך. איך האב דאך דא א גזירה וואס איך טוה צוגלייכן א היקש, אז ביי דעם וואס גייט נישט אן מכה און גואל הדם איז פטור פון די משפטים. ונראה לר"י געפעלט דעם ר"י שלבסוף חזר בו ר' יהודה, נאכער האט טאקע ר' יהודה חרטה געהאט ממה שהיה פוטרו מבושת לבד, פון דעם וואס כ'האב פריער געפטר'ט פון בושת אליין, כשמצא דרשה.

נישט בלויז פון בושת, נאר זאל אים פטר'ן פון מיתה און פון גלות, און אויך אים פטר'ן כל דינים שבתורה, דאס איז אלץ גערעדט געווארן אויב איך האב שוין ערגעץ א גילוי פון א גזירה שווה אז א סומא האט א אנדערן דין, ער האט נישט דעם דין ווי אלע זאגן, אויב איך זאל נישט האבן דעם גילוי וואלט איך גע'דרש'נט בגלות אזוי ווי ר' מאיר און איך וואלט אים ניט געפאטערט.